השלמת פרשת תצוה, מען האלט קאפיטל כ"ט, פסוק ח', ואת בניו תקרב, און זיינע קינדער, אהרן הכהן'ס קינדער, זאלסטו אויך דערנענטערן צו דיר, והלבשתם כתנות, דו זאלסט זיי אנקליידן מיט די העמדלעך, פסוק ט', וחגרת אותם אבנט, דו זאלסט זיי אנגארטלען מיטן גארטל, אהרן ובניו, אהרן מיט זיינע קינדער האבן געהאט דעם זעלבן סארט אבנט, וויבאלד דער אבנט איז געווען אייניג סיי ביי די בגדי כהן גדול און סיי ביי די בגדי כהן הדיוט, האט ער עס איבערגעלאזט דא און נישט אויסגערעכנט עקסטער ביים אנקליידן אהרן. נאר דא שרייבט ער אז פונקט ווי מען האט אנגעטון פאר די קינדער דעם גארטל האט מען פאר אהרן אויכעט אנגעטון א גארטל, וחבשת להם מגבעות, דער להם גייט נאר ארויף אויף אהרן'ס קינדער, ווייל אהרן האט דאך שוין אנגעהאט דעם מצנפת פון פריער, ווי עס איז געשטאנען אין פסוק ו', זאגט ער אז אויכעט פאר די קינדער זאלסטו אנטון דעם היטל זייערן, והיתה להם כהונה לחקת עולם, די כהונה זאל זיין צו זיי פאר א געזעץ אויף אייביג, ומלאת זאלסט ערפילן מיט דעם, יד אהרן ויד בניו, די הענט פון אהרן און די הענט פון זיינע קינדער, מיט דעם אנקליידן די קליידער, אדער, ווי אנדערע זאגן אז דאס גייט ארויף אויף די מעשה הקרבנות וואס שטייט ווייטער, מיט דעם וועסטו זיי אריינברענגען און מחנך זיין צו זיין כהנים. די תרגום זאגט כסדר אויף ומלאת אז דאס מיינט מקריב זיין קרבנות, זאלסט מקריב זיין דעם קרבן פון אהרן און דעם קרבן פון דיינע פון זיינע קינדער. זאגט רשי והיתה להם מילוי ידיים זה לכהונת עולם, דאס וואס דו טוסט זיי דא ערפילן די הענט און אריינברענגען אין די ארבעט, דאס וועט זיי מאכן זיי זאלן זיין כהנים אויף אייביג.

איז די מכנסיים, די הויזן, ווערט בכלל נישט אויסגערעכנט דא צווישן די כלים, די בגדים, וואס מ'האט אנגעטון פאר אהרן און זיינע קינדער, זאגט דער רמבן, ווייל ס'איז א דבר פשוט אז מ'האט עס אנגעטון, די פסוק דארף עס נישט אויסשמועסן, ס'איז דאך שוין געשטאנען, סוף פון די פריערדיגע קאפיטל, אז אויב ס'פעלט נאר אפילו איינע פון די בגדים, איז דא א חיוב מיתה, און אויכעט ווייל די חיוב פון והלבשת, אז משה רבינו האט געדארפט אנקליידן די וועש פאר אהרן און זיינע קינדער, דאס איז נאר געווען ביי די אנדערע בגדים, אבער הויזן וואס מען טוט אן משום צניעות, דאס האבן זיי, אהרן און זיינע קינדער, אליינס אנגעטון בצנעה, און ערשט נאכדעם זענען זיי געקומען צו משה רבינו, פאר דעם ווערט עס נישט אויסגערעכנט דא ביי די ציווי פון ולקחת את הבגדים והלבשת. פסוק י' והקרבת את הפר לפני אוהל מועד, באמת איז שוין געשטאנען פריער אין פסוק א' לקח פר אחד בן בקר, פארוואס שטייט דא נאכאמאל אז מען זאל דערנענטערן דעם שטיר? איז דער אבן עזרא לערנט פשט אז ווען דו וועסט דערנענטערן דעם שטיר פארן אוהל מועד, דעמאלט וסמך אהרן ובניו את ידיהם על ראש הפר, אז די פסוק קומט פשוט זאגן אז מען זאל מאכן סמיכה, די רמב ן זאגט אז די פסוק א' האט נאר געזאגט אז מען זאל עס ברענגען צו אהרן און זיינע קינדער אבער מען מוז עס נאכנישט אריינברענגען אינעם אוהל מועד, אינעם חצר, פסוק י', זאגט והקרבת את הפאר לפני אוהל מועד, ס'נישט גענוג אז ס'שטייט אינדרויסן פונעם חצר און ס'איז אונטער די רשות פון די כהנים, נאר זאלסטו עס דערנענטערן פארנט פונעם אוהל מועד, אריינברענגען ממש ביזן טיר פונעם אוהל מועד, וואס דארט האט מען עס גע'שחט'ן, און דארט האט מען זיך סומך געווען תיכף לסמיכה שחיטה, ממילא ס'איז א צווייטע סארט והקרבת, דא זאלסטו עס אריינברענגען נענטער לפני אוהל מועד. וסמך אהרן ובניו את ידיהם על ראש הפר, אהרן מיט זיינע זון זאלן זיך אנלאנען זייערע הענט אויף דעם קאפ פון דעם שטיר. זאגט דער אבן עזרא, עס שטייט דא א לשון יחיד וסמך אהרן ובניו און נישט וסמכו. יש אומרים זאגט ער, אז די ווארט איז אז אהרן אליינס האט זיך קודם אנגעלענט דערויף און ערשט נאכדעם זיינע קינדער. שפעטער ביי די איל שטייט אין פסוק וסמכו. דארט מיינט עס אלע אינאיינעם. דער אור החיים הקדוש ברענגט אבער א תוספתא, און אזוי ווערט גע'פסק'נט אין רמב ם, אז יעדע מאל וואס מענטשן ברענגען א קרבן בשותפות, זאל זיך יעדער איינער סומך זיין באזונדער, מען קען זיך נישט סומך זיין אינאיינעם. דאס וויל דער פסוק מגלה זיין וסמך א לשון יחיד אהרן ובניו, אז ס'דארף גיין איינציגווייז איינער נאכן צווייטן. פסוק י א, ושחטת את הפר לפני ה' פתח אוהל מועד, דו זאלסט שעכטן דעם שטיר פארן אייבערשטן ביים טיר פונעם אוהל מועד, זאגט רש י פתח אוהל מועד מיינט נישט ממש ביים טיר, ס'דארף דאך ווערן געשאכטן אויף צפון, אזוי ווי די דין פון א חטאת, און די צפון איז נישט ממש ביים פתח אוהל מועד, נאר וואס דען, פתח אוהל מועד מיינט בחצר המשכן שלפני הפתח, די גאנצע הויף פונעם משכן ווערט אנגערופן פתח אוהל מועד, ווייל דאס איז פארנט פונעם טיר, פונעם עפענונג פונעם אוהל מועד. פסוק י ב, ולקחת און דו זאלסט נעמען מדם הפר, פון די בלוט פון דעם שטיר, ונתתה און דו זאלסט דאס געבן, על קרנות המזבח אויף די ווינקלען פון דעם מזבח באצבעך מיט דיין פינגער, ואת כל הדם און די גאנצע איבעריגע בלוט תשפוך זאלסטו אויסגיסן אל יסוד המזבח, צו די יסוד פון די מזבח. זאגט רש י על קרנות, מיינט נישט סתם ביי די ווינקל, נאר למעלה בקרנות ממש, אויף די חלק וואס רופט זיך קרן, וואס דאס שטארט ארויס ממש אויפן דאך פון די מזבח. ואת כל הדם מיינט נישט די גאנצע בלוט, ווייל א חלק האט מען דאך שוין געלייגט אויף די קרנות, נאר שיירי הדם, די אלע איבעריגע פון די בלוט. אל יסוד המזבח זאגט רש י כמין בליטת בית קיבול, ס'האט ארויסגעשטארט אזוי ווי א בית קיבול עשוי לו איז געווען געמאכט פאר די מזבח סביב סביב, ארום און ארום, לאחר שעלה אמה מן הארץ, נאכדעם וואס עס האט זיך אויפגעהויבן איין אמה פון דער ערד, האט עס געהאט א בית קיבול. איז דער מזרחי ברענגט דא אראפ א שמועס, אז דער מזבח איז געווען עלה אמה וכנס אמה, נאכדעם וואס עס איז ארויף איין אמה, איז עס אריין א אמה און דאס איז געווען די יסוד, אבער די משכיל לדוד זאגט אז דאס איז נאר געווען אין בית המקדש, דער מזבח פון משה רבינו איז געוועזן נבוב לוחות, ס'איז געווען א גלאטע זאך, ס'איז נישט ארויף און אריין, נאר וואס דען, וואס הייסט די יסוד פון די מזבח ביי די משכן, זאגט ער אז רש י זאגט דאס אז נאכדעם וואס ס'איז געענדיגט געווארן די אונטערשטע אמע פון די מזבח האט מען פון קופער געמאכט אזוי ווי א בית קיבול, אזוי ווי א. פייפ לאמיר זאגן, וואס דאס האט אריינגענומען די בלוט, די שיירי הדם וואס מ'האט געדארפט אויסגיסן אויפן יסוד. זאגט ער נאך מער, דאס איז די כוונה וואס רש י זאגט סביב סביב, ווייל די יסוד וואס איז געוועזן ביי די מזבח בית עולמים איז נישט געווען פון אלע זייטן ארום, ווי באקאנט אז ס'איז נאר אריינגעגאנגען איין אמה אויף דרום און איין אמה אויף מזרח, אבער דא דער יסוד וואס איז געווען די בליטת בית קיבול וואס מען האט געמאכט איז יא געווען סביב סביב אינגאנצן ארום, ווייל ס'איז נישט געווען שייך דער טעם פון די מזבח בית עולמים וואס האט נישט געקענט האבן קיין יסוד אויף די פלעצער וואס האבן נישט באלאנגט צו בנימין. פסוק י ג ולקחת און דו זאלסט נעמען את כל החלב די גאנצע פעטנס המכסה את הקרב וואס טוט צודעקן די געדערים ואת היותרת און די רויט פלייש על הכבד מיט א שטיקל פון די לעבער ואת שתי הכליות און די צוויי נירן ואת החלב אשר עליהן און די פעטנס וואס איז אויף זיי והקטרת המזבחה דו זאלסט עס דעמפן אויפן מזבח זאגט רש י החלב המכסה את הקרב הוא הקרום דאס איז די הייטל

ואת בשר הפר, ס'שטייט נישט דא אז מ'זאל נעמען דעם גאנצן פר אזוי ווי ס'שטייט און גייט, נאר מ'דארף עס צושניידן אויף שטיקער, מאכן דערפון בשר הפר און אזוי ארויסטראגן, אנדערש ווי ס'שטייט ביי די פר כהן משיח, והוציא את כל הפר, וואס דארטן זאגן חזל אז מ'האט עס ארויסגעטראגן גאנצערהייט און מ'האט עס צושניטן ערשט אינדרויסן. זאגט דער פסוק די פלייש פונעם שטיר ואת עורו און זיין הויט ואת פרשו און זיין מיסט תשרוף באש זאלסטו פארברענען אין פייער מחוץ למחנה אינדרויסן פון די מחנה חטאת הוא דאס איז א קרבן חטאת זאגט רש י תשרוף באש לא מצינו חטאת חיצונה נשרפת אלא זו מיר געפינען נישט אז א חטאת וואס די בלוט האט מען געלייגט אויף די דרויסנדיגע מזבח אז דאס זאל דארפן פארברענט ווערן נאר די געווענליך איז די הלכה אז א דרויסענדיגע חטאת האבן די כהנים געגעסן די פלייש, און נאר א חטאת וואס די בלוט האט מען אריינגעברענגט אינעווייניג, יענץ האט מען געדארפט ארויסטראגן און פארברענען. אבער דא איז געווען א הוראת שעה אז אויך די חטאת חיצונה זאל פארברענט ווערן, און ס'איז נישט ממש אלא זו, ווייל מען טרעפט אויכעט ביי די קאלב וואס אהרן הכהן האט געברענגט ביום שמיני למילואים אין פרשת שמיני, ברענגט רש"י אראפ אז יענץ איז אויכעט געווען אן איינציגע מיט די זאך אז ס'איז געווען א חטאת חיצונה וואס מען האט פארברענט, נאר דער אלא זו מיינט זו וכיוצא בו, יעדע זאך וואס האט צו טון מיט די מילואים, ביי די מילואים איז געווען די הוראת שעה אז א חטאת חיצונה איז אויכעט פארברענט געווארן. דער חזקוני געבט אן א טעם אויף דעם, זאגט ער, וויבאלד דאס איז געווען א קרבן וואס דער כהן האט אליינס געברענגט, איז פונקט ווי ביי א מנחה פון א כהן ווייסן מיר כליל תהיה לא תאכל, איז אויך געווען דא די הלכה ביי די חטאת פון א כהן, אז ס'האט געדארפט פארברענט ווערן. נאך א טעם זאגט ער, ווייל דער חטאת איז דאך געקומען, צו רייניגן די מזבח, און אריינברענגען די מזבח, מחנך זיין די מזבח אז ס'זאל זיין כשר לעבודה, קומט אויס אז בשעת מ'האט גע'שחט'ן דעם קרבן, און מ'האט נאכנישט געהאט געשפריצט די בלוט אויף די מזבח, איז כאילו ס'איז נאכנישט געווען קיין מזבח, הערשט ביים שפריצן די בלוט דעמאלטס איז דער מזבח געווארן ראוי לכפרה, איז וויבאלד בשעת'ן שחט'ן איז דער מזבח נאכנישט געווען קיין ריכטיגער מזבח, האט מען דעם קרבן געדארפט פארברענען. פסוק ט"ו, ואת האיל האחד תקח, עס איז געשטאנען אין די ערשטע פסוק, פסוק א', אז מען דארף ברענגען אילים שניים תמימים, זאגט ער יעצט איינע פון די אילים, קענסט דיך אויסוועלן וועלכע דו ווילסט, זאגט דער אבן עזרא, אבער דער העמק דבר זאגט, האחד מיינט האחד המיוחד, די אויסדערוועלטע, די בעסערע פון די צוויי זאל מען נעמען פאר א קרבן עולה. וסמכו אהרן ובניו את ידיהם על ראש האיל אהרן מיט זיינע קינדער זאלן זיך אנליינען זייערע הענט אויף די קאפ פון דעם ווידער פסוק ט"ז ושחטת את האיל דו זאלסט שעכטן דעם ווידער ולקחת את דמו און דו זאלסט נעמען זיין בלוט וזרקת על המזבח סביב דו זאלסט שפריצן אויף דעם מזבח ארום זאגט רש"י וזרקת בכלי פריער איז געשטאנען ביי די חטאת אז ס'דארף זיין באצבעך ווייל א חטאת האט מען טאקע געדארפט לייגן מיטן פינגער דווקא אבער אלע אנדערע קרבנות נעמט מען און מען שפריצט מיט א כלי, אוחז במזרק, ער כאפט אן דעם בעקן, וזורק און ער שפריצט כנגד הקרן, אקעגן דעם ווינקל, כדי שיראה לכאן ולכאן ער מאכט זיכער ס'זאל געזען ווערן אויף ביידע זייטן פון דעם מזבח. ואין קרבן טעון מתנה באצבע אלא חטאת בלבד, נאר א חטאת אליין האט מען געדארפט לייגן מיט די פינגער, אבל שאר זבחים אינם טעונים קרן, ס'האט נישט געמוזט זיין אויבן ביים קרן, נאר אונטן ביים ווינקל מ'האט געשטאנען אויף דער ערד ווי רש י זאגט ווייטער ולא אצבע מ'האט נישט געמוזט נוצן דעם פינגער, שמתן דמם, דאס געבונג פון זייער בלוט איז געווען מחצי המזבח ולמטה, פון די האלב פון די מזבח און אראפ, ואינו עולה בכבש ער איז נישט ארויף אויף דעם כבש, אלא עומד בארץ וזורק ער איז געשטאנען אויף דער ערד און געשפריצט. סביב. כך מפורש בשחיטת קדשים שטייט אין מסכת זבחים, שאין סביב, ס'מיינט נישט ממש ארום און ארום, אלא שתי מתנות שהן ארבע, מ'האט געגעבן צוויי שפריצונגען, וואס וויבאלד ס'האט זיך אנגעזען אויף אלע פיר זייטן, האט עס געהייסן אזוי ווי סביב אינגאנצן ארום, האחת בקרן זוית זו, איין שפריץ האט מען געגעבן ביי איין ווינקל, והאחת און די אנדערע בקרן שכנגדה באלכסון שיף אקעגן איבער ביי די אנדערע ווינקל, די ווייטסטע ווינקל אקעגן איבער, וכל מתנה נראית בשני צידי הקרן אילך ואילך, יעדע שפריץ איז געזען געווארן די בלוט אויף ביידע זייטן פון דעם ווינקל, נמצא הדם נתון בארבע רוחות סביב ולכך קרוי סביב, קומט אויס אז די בלוט איז געגעבן געווארן אויף אלע זייטן פון די מזבח ארום און פאר דעם ווערט עס אנגערופן סביב. פסוק י ז, ואת האיל און דעם ווידער תנתח לנתחיו זאלסטו צעשניידן אויף זיינע שטיקער, ורחצת און דו זאלסט אויסוואשן קרבו זיין געדערעם, וכרעיו און זיינע קניען, זיין פיס, ונתת על נתחיו ועל ראשו, און דו זאלסט דאס ארויפגעבן צוזאמען מיט זיינע שטיקער און צוזאמען מיט זיין קאפ זאלסטו דאס ארויפלייגן אויפן פייער ווי דער פסוק זאגט ווייטער. זאגט דער אבן עזרא, ס'שטייט דא טאקע ורחצת? כאילו משה רבינו דארף עס אליין טוהן, אבער ס'מיינט נישט ממש, נאר בציווי, ער זאל הייסן אז איינער זאל דאס טוהן. זאגט רש י על נתחיו עם נתחיו, מיט די שטיקער מוסף על שאר הנתחים אין צוגאב צו די אנדערע שטיקער זאל מען אויכעט ארויפלייגן די קרב וכרעים. פסוק י ח, והקטרת און דו זאלסט דעמפן את כל האיל דעם גאנצן ווידער המזבחה אויפן מזבח, עולה הוא לה', דאס איז א קרבן עולה פארן אייבערשטנ'ס וועגן, ריח ניחוח, מאכט א גוטן גערוך, און ס'איז א נחת רוח פארן אייבערשטן אז מען פאלגט אים אויס, אשה לה' הוא, דאס איז א פייער קרבן פארן אייבערשטנ'ס וועגן, זאגט רש י ריח ניחוח, נחת רוח לפני שאמרתי ונעשה רצוני, ס'איז א נחת רוח פאר מיר זאגט דער אייבערשטער אז איך האב עפעס געזאגט און ס'איז געטון געווארן, אשה, לשון אש, והיא הקטרת אייברים שעל האש, ווען מען לייגט ארויף די אייברים אויפן פייער הייסט דאס א פייער קרבן, על שם דעם ווערט די קרבן עולה אנגערופן א אשה ווייל ס'גייט אינגאנצן ארויף אויפן פייער. פסוק י ט ולקחת און דו זאלסט נעמען את האיל השני דעם צווייטן ווידער, וסמך אהרן ובניו את ידיהם על ראש האיל, אהרן מיט זיינע קינדער זאלן זיך אנלענען זייערע הענט אויף די קאפ פון דעם ווידער.

דער דיקער פינגער ובפרק האמצעי מ'האט געדארפט לייגן די בלוט אויף די מיטלסטע חלק פון דעם פינגער, נישט די אויבערשטע חלק וואס דארט געפינט זיך די נעגל, נישט די אונטערשטע חלק וואס לויפט פאראלעל מיטן האנטפלאך, אויף די מיטלסטע קנייטש פון דעם דיקן פינגער, דארט האט מען געלייגט די בלוט. פסוק כ א, ולקחת מן הדם אשר על המזבח, זייער א אינטערעסאנטע זאך וואס מען טרעפט נישט אין ערגעץ, אז נאכדעם וואס מען האט שוין געשפריצט בלוט אויף די מזבח זאל מען עס אראפנעמען פון דעם, ומשמן המשחה און מען זאל אויכעט נעמען פון די זאלב אויל, והזית און דו זאלסט שפריצן די בלוט מיט די אויל, על אהרן, אויף אהרן'ס קערפער, ועל בגדיו און אויף זיינע קליידער, ועל בניו און אויף זיינע קינדער'ס קערפער, ועל בגדי בניו אתו, און אויף די קליידער פון זיינע קינדער מיט אים. וקדש הוא ובגדיו ובניו ובגדי בניו אתו, ער מיט זיינע קליידער, זיינע זין, און זייערע קליידער וועלן אלע ווערן געהייליגט צוזאמען מיט אים, דורך דעם וואס מען שפריצט אויף זיי פון די בלוט און פון די שמן המשחה. זאגט די חזקוני, מען האט גענומען בלוט וואס איז שוין געהייליקט געווארן אויפן מזבח, און מען האט עס געשפריצט אויף אהרן מיט זיינע קינדער צו ווייזן אז זיי זענען אזוי ווי די מזבח, זיי האבן א קדושה צו זיך, ממילא דורך דעם זענען זיי נתחנך געווארן צו זיין די כהנים דאס איז געווען א שטארקע באווייז אז זיי זענען די משרתים פארן אייבערשטן און אלע אנדערע אויסער זיי זענען ווי זרים פרעמדע, נאר זיי זענען ערלויבט צו טון די עבודה אויפן מזבח, פאר דעם האט מען גענומען בלוט וואס איז שוין געווען נתקדש בקדושת המזבח און געשפריצט אויף זיי. פסוק כ ב, ולקחת און דו זאלסט נעמען מן האיל, פון דעם ווידער, החלב, די פעטנס, והאליה, און די וויידל, ואת החלב המכסה את הקרב, די פעטנס וואס דעקט צו די געדערים, ואת היותרת הכבד, די רויט פלייש, מיט א שטיקל פון די לעבער, ואת שתי הכליות, און די צוויי נירן, ואת החלב אשר עליהן, און די פעטנס וואס איז אויף די נירן, ואת שוק הימין, און דעם רעכטן דיך, דעם רעכטן שענקל, כי איל מלואים הוא, ווייל דאס איז א ווידער פון מלואים. דאס איז א נתינת טעם, פארוואס עפעס, מען האט מקרב געווען די שוק הימין, ביי געווענליכע שלמים איז די חזה ושוק געגאנגען פאר די כהנים, דא איז געווען א הוראת שעה אז דער שוק הימין זאל מען ארויף לייגן אויפן מזבח, ווייל דער ווידער איז געקומען ממלא זיין, מחנך זיין די כהנים, איז די ספורנו מסביר אז דער שוק הימין ביי די בהמה, דאס איז אקעגן דער יד ימין ביי א מענטש, און וויבאלד די עיקר עבודה פון די כהנים איז צו טון אלעס מיט די רעכטע האנט כל מקום שנאמר אצבע וכהונה אינו אלא ימין, האט מען גענומען דעם שוק הימין פון דעם איל המלואים און דאס ארויפגעלייגט אויפן מזבח און מיט דעם איז די רעכטע האנט פונעם כהן נתקדש געווארן בקדושת כהונה, איז ווייל דאס איז דער איל מלואים וואס ברענגט זיי אריין און ס'איז זיי מחנך צו דער עבודה פון די כהונה, פארדעם האט מען געמאכט אן אויסנאם און ביי די איל מלואים האט מען מקריב געווען אויכעט דעם שוק הימין אויפן מזבח. זאגט רש"י החלב, זה חלב הדקים או הקיבה. דאס איז א מחלוקה צווישן רבי ישמעאל און רבי עקיבא, רבי ישמעאל האט געהאלטן אז ס'גייט ארויף אויף ביידע פעטנס, סיי די פעטנס וואס איז אויף די קישקעס, און סיי וואס איז אויפן מאגן, רבי עקיבא האט געהאלטן אז דאס איז נאר די חלב הדקם. והאליה, שמועסט רש"י אויס אז דאס מיינט נישט נאר די וויידל אליין, נאר מן הכליות ולמטה, פון די נירן און אראפ, כמו שמפורש בויקרא שנאמר לעומת העצה יסירנה, מען זאל אפטון דעם וויידל פון אקעגן איבער די כליות וואס זיי זענען יועצות, מקום שהכליות יועצות, די נירן טוען דאך געבן די עצות פארן מענטש און פאר די בהמה, ממילא ווערט עס אנגערופן עצה, אקעגן דעם עצה זאל מען אפטון, פון דארט און אראפ הייסט די אליה. ובאימורי הפר וואס מ'האט געלערנט פריער די פר חטאת לא נאמר אלי' דארט שטייט נישט קיין ווארט וועגן די וויידל שאין אלי' קריבה אלא בכבש וכבשה ואיל נאר ביי א שעפס א שעפסל מיט א ווידער האט מען מקריב געווען דעם אלי' אבל שור ועז אין טעונין אלי' ביי די אקס און ביי די ציגן האט מען נישט געדארפט ארויפלייגן דעם אלי' אויפן מזבח.

אלא זו בלבד מיינט נאר פונעם ערשטן טאג פון די מילואים, אבער ביי די אנדערע זעקס טעג פון די מילואים איז די שוק געגאנגען פאר משה רבינו צוזאמען מיטן חזה. כי איל מילואים הוא, זאגט רש"י שלמים, דאס איז געווען א שלמים, און פאר דעם הייסט עס מילואים, ווייל מילואים מיינט אז ס'איז ערפילט, און שלמים איז אויך א לשון שלימות, שהושלם בכל, ס'איז געווען ערגענצט מיט אלעס, עס האט געהאט א שלימות צו זיך, מגיד הכתוב, שהמילואים שלמים, שמשימים שלום, למזבח, לעובד העבודה, לבעלים, יעדער איינער האט באקומען א חלק דערפון, עס איז געווען די פעטנס וואס איז ארויפגעגאנגען אויפן מזבח, און עס איז געווען די חזה וואס איז געגאנגען פאר משה רבינו וואס ער האט געטון די עבודה, ער איז געווען ווי דער כהן ביי די מילואים טעג, און נאכדעם איז געווען די איבעריגע פון די פלייש וואס איז געגאנגען פאר אהרן מיט זיינע קינדער וואס זיי זענען געווען די בעלי בתים פון דעם קרבן. לכך אני מצריכו החזה להיות לו לעובד העבודה למנה, פאר דעם זאגט דער פסוק, פארלאנג איך אז דער חזה זאל זיין א פארציע, א חלק, פאר דעם וואס טוט די עבודה, וזהו משה ששימש במילואים, והשאר און די איבריגע פונעם פלייש אכלו אהרן ובניו שהם בעלים, וואס זיי זענען געווען די בעלי בתים דערפון, כמפורש בענין אזוי ווי עס שטייט דא ארויס אין די פסוקים. פסוק כג, ס'איז דאך געשטאנען אנהייב פון די פרשה אז מ'האט געברענגט דריי מינים ברויטן, און פון יעדע מין האט מען געברענגט צען. זאגט אויס די פסוק אז מען זאל נעמען איינס פון יעדע מין, און דאס זאל מען אויכעט ארויפלייגן אויפן מזבח, וכיכר לחם אחת, איין כיכר ברויט, וואס דאס איז פון די מין וואס רופט זיך אויבן חלות, וחלת לחם שמן אחת, איין. חלה פון די אויליגע ברויטן וואס דאס איז די מין וואס רופט זיך אויבן רבוכה וואס מען האט אריינגעלייגט אין דעם מער אויל ווי ביי די אנדערע, ורקיק אחד, און איין דינע מצה, מסל המצות אשר לפני השם, זאל מען נעמען די דריי ברויטן פון די קארב פון מצות וואס איז געוועזן דארט פארן אייבערשטן,

שתרומת לחמי תודה ואיל נזיר, וואס ווען א מענטש האט געברענגט א קרבן תודה האט ער אויכעט געדארפט מיטברענגען פיר מינים ברויטן אלעס אינאיינעם פערציג ברויט, און ביי די איל נזיר האט מען אויך געדארפט ברענגען צוויי מינים צוואנציג ברויט, און דארט ווען מען האט אראפגענומען איינס פון צען, נתונה לכהנים, איז עס געגעבן געווארן פאר די כהנים עם חזה ושוק, צוזאמען מיט די חזה ושוק, ומזה אבער לא היה למשה למנה אלא חזה בלבד. פון דעם איל מילואים און די ברויטן זיינע, און נישט אנגעקומען צו משה רבינו צו זיין טייל, נאר דער חזה, אבער די שוק האט מען געדארפט מקטיר זיין און די זעלבע זאך די תרומה פון די לחם האט מען געדארפט ארויף לייגן אויפן פייער. פסוק כ ד, ושמת הכל, דו זאלסט אלעס ארויף לייגן, סיי די זאכן פון פסוק כ ב, די חלב מיט די אליה, מיט די חלב המכסה את הקרב, די יותרת הכבד, די שתי כליות, מיט די חלב אויף דעם, מיט די שוק הימין, און סיי די זאכן פון פסוק כ ג, די דריי ברויטן וואס די פסוק רעכנט אויס, זאלסטו אלעס ארויפלייגן על כפי אהרן, אויף די האנט פלאכן פון אהרן ועל כפי בניו, אויף די האנט פלאכן פון זיינע זין, והנפת אותם תנופה לפני ה', און דו זאלסט זיי אויפהייבן אן אויפהייבונג פאר'ן אייבערשטן. איז ווי רשי לערנט, האט משה רבינו אנגעכאפט די הענט פון אהרן מיט זיינע קינדער און אינאיינעם האבן זיי געמאכט תנופה. פון אבן עזרא קוקט אויס אז ער האט געדארפט אויפהייבן אהרן מיט די קינדער, אהרן מיט די קינדער האבן געהאלטן די זאכן אין זייערע הענט, און משה רבינו האט אונטערגעהויבן אהרן מיט זיינע קינדער און אזוי האט ער געמאכט תנופה מיט זיי. זאגט רשי, על כפי אהרן והנפת, שניהם עסוקים בתנופה, אלע ביידע, סיי דער כהן, וואס דא אין דעם פאל איז דאס געווען משה רבינו וואס ער האט געטון די עבודה, און סיי די בעלים, וואס דאס איז אהרן מיט זיינע קינדער, עסוקים בתנופה, האבן זיך ביידע באשעפטיגט מיט דעם תנופה, הבעלים והכהן, הא כיצד, כהן מניח ידו תחת יד הבעלים, ומניף, דער כהן, אין דעם פאל משה רבינו האט אונטערגעלייגט זיין האנט אונטער די הענט פון די בעל בתים, און אזוי האט מען געמאכט אין איינעם תנופה. ובזה דא ביי די קרבן היו אהרן ובניו בעלים און משה איז געווען דער כהן, תנופה מיינט וויגן, צו אלע פיר ריכטונגען, מוליך און מביא, ער פירט און ברענגט למי שארבע רוחות העולם שלו, צו מאכן א נחת רוח, און אויספירן דעם ווילן, און ער טוט עס לשם דער באשעפער, וואס אלע פיר זייטן פון דער וועלט באלאנגען צו אים, ותנופה, דאס וואס מען פירט ארום צו די פיר ריכטונגען מעכבת און מבטלת פורעניות ורוחות רעות, עס טוט אוועקנעמען די אלע שטראפן מיט די אלע בייזע ווינטן וואס קענען קומען פון סיי וועלכע זייט, און תרומה, אויפהייבן, מיינט מעלה און מוריד, מען קען דאך נישט אויפהייבן אויב מען ברענגט עס נישט צוריק אראפ, דאס מיינט אויפהייבן און אראפברענגען, און דאס איז די ענין וואס מען ווייזט אז מען טוט דאס למי שהשמים וארץ שלו, פאר דער באשעפער וואס די הימל און די ערד באלאנגען צו אים, ומעכבת, דאס טוט צוריקהאלטן טללים רעים, שלעכטע טוי, אז עס זאל נישט קומען. פסוק כ ה, ולקחת אותם מידם, דער פסוק זאגט פאר משה רבינו, נאכדעם וואס דו האסט געמאכט תנופה צוזאמען מיט אהרן און זיינע קינדער זאלסטו דאס איבערנעמען פון זייערע הענט, וואס דער חזקוני שמועסט אויס אז דער ענין איז אזוי ווי א מענטש וואס האט דעם זיין הארץ האט אים באוויליגט צו ברענגען א מתנה פארן אייבערשטן, וואס ער געבט עס איבער פאר די משרתי השם, אזוי אויך די בעלים פונעם קרבן געבן עס איבער פארן כהן, ער זאגט דא פאר משה רבינו וואס ער איז געווען יעצט דער כהן אזוי ווי אז ער זאל עס איבערנעמען פון זייערע הענט, והקטרת המזבחה, און דו זאלסט דאס דעמפן אויפן מזבח, על העולה, אויף דעם עולה וואס איז שוין דארט געווען פון פריער, און צוגאב צו דעם, לריח ניחוח לפני השם, מאכן א גוטן גערוך און א נחת רוח פארן אייבערשטן, אשה הוא להשם, דאס איז א פייער קרבן פארן אייבערשטן. זאגט רש י על העולה, על האיל הראשון שהעלית עולה, נישט אז מען זאל עס ממש ארויפלייגן אויפן עולה, די עולה איז שוין פארברענט געווארן פון פריער, נאר ס'מיינט צו זאגן אז די עולה מוז האבן געווען דארט אויפן מזבח פריער און ערשט נאכדעם, איבער דעם זאל מען ארויפלייגן דעם די חלקים פונעם מלואים פונעם שלמים. לריח ניחוח לנחת רוח למי שאמר ונעשה רצונו, אשה לאש ניתן ס'איז געגעבן געווארן פארן פייער לה' לשמו של מקום, פארן אייבערשטנ'ס וועגן. פסוק כ ו ולקחת את החזה מאיל המלואים אשר לאהרן, נאכדעם זאלסטו נעמען דעם חזה פון דעם איל המלואים וואס באלאנגט צו אהרן, וואס געווענליך די חזה ושוק פון א שלמים גייט טאקע פאר אהרן מיט זיינע קינדער, אבער דא איז אנדערש, ווייל דא איז משה רבינו געווען אזוי ווי דער כהן, ממילא זאגט אים דער פסוק, דו זאלסט נעמען די חזה פון די איל המלואים וואס באלאנגט צו אהרן, אבער דאס מאל איז עס נישט ראוי פאר אהרן וואס ער איז אזוי ווי דער באלעבאס פונעם קרבן, און דו ביסט אזוי ווי דער כהן ממילא מוזטו עס אוועקנעמען, און ער רעדט נישט דא פון זיינע קינדער כאטשיג די איל המלואים באלאנגט צו זיינע קינדער אויכעט ווייל מה דאך אהרן טאר דאס נישט עסן כל שכן זיינע קינדער, אזוי שמועסט אויס דער רמב ן, והנפת אותו תנופה לפני השם, משה רבינו האט געדארפט מאכן תנופה מיט דעם חזה פארן אייבערשטן והיה לך למנה און דאס וועט זיין צו דיר פאר א טייל, פאר א פארציע. פסוק כ ז וקדשת דו זאלסט הייליגן ביי די שפעטערדיגע דורות, את חזה התנופה ואת שוק התרומה, סיי די חזה וואס מ'האט געמאכט מיט דעם תנופה, און סיי די שוק וואס מ'וועט מאכן מיט דעם תרומה, וואס באמת סיי מיט די חזה און סיי מיט די שוק האט מען געמאכט סיי תנופה און סיי תרומה, מ'כאפט עס נאר אזוי אן אז די לשון תנופה וואס ס'מיינט פירן צו די פיר זייטן, שרייבט ער ביי די חזה, און די לשון תרומה וואס מיינט אויפהייבן און אראפברענגען שרייבט ער ביים שוק, אשר הונף ואשר הורם, וואס מען האט געמאכט מיט דעם תנופה און תרומה, וואס דא ביי די איל המלואים האט מען טאקע געמאכט עקסטערע, ביי די שוק האט מען עס געמאכט צוזאמען מיט די חלבים וואס איז ארויפגעגאנגען אויפן מזבח, און די חזה האט משה רבינו געמאכט עקסטערע, זאגט ער דו זאלסט עס הייליגען, מאיל המלואים, פון די איל המלואים, מאשר לאהרן ומאשר לבניו, וואס דער איל המלואים באלאנגט דאך צו אהרן און צו זיינע קינדער, זאלסטו דאס הייליגן אויף די שפעטערדיגע דורות, אז יעצט האט מען טאקע געמאכט אז די חזה גייט צו משה רבינו און די שוק אויפן מזבח, אבער פון יעצט און ווייטער זאלסטו הייליגן די חזה ושוק, ווי די פסוק זאגט ווייטער והיה לאהרן ולבניו אז פון יעצט און ווייטער גייט עס גיין פאר די כהנים.

תנופה, זאגט רש"י איז א לשון הולכה והבאה, ברענגען און פירן, צו די פיר ריכטונגען, ווענטעלער בלע"ז, און הורם איז א לשון מעלה ומוריד. פסוק כ"ח, והיה לאהרן ולבניו די חזה ושוק פון א יעדע שלמים וועט זיין צו אהרן און צו זיינע קינדער לחוק עולם צו א געזעץ אויף אייביג מאת בני ישראל פון די אידן, יעדער איד וואס ער ברענגט א קרבן שלמים וועט ער אראפגעבן די חזה ושוק, כי תרומה הוא ווייל דאס איז אן אפשיידונג, ותרומה יהיה און אן אפשיידונג וועט דאס זיין מאת בני ישראל פון די אידישע קינדער מזבחי שלמיהם, פון זייערע קרבנות שלמים וואס זיי ברענגען, תרומתם לה', זייער אפשיידונג פארן אייבערשטנ'ס וועגן איז די חזה ושוק וואס גייט פאר די כהנים. זאגט רש"י לחוק עולם מאת בני ישראל שהשלמים לבעלים, די פלייש פון די שלמים אליין באלאנגט פארן באלבאס, ואת החזה ואת השוק יתנו לכהן די חזה ושוק מוזן זיי אוועקגעבן פארן כהן כי תרומה הוא החזה והשוק הזה דער חזה ושוק דאס איז א תרומה רש"י האט מדקדק געווען אז ס'שטייט דא תרומה הוא א לשון זכר, לכאורה תרומה, די ווארט תרומה איז דאך א לשון נקבה וואלט געדארפט שטיין היא ה' י' א' וואלט עס געדארפט שטיין און נישט ה' ו' א' אויף דעם זאגט ער אז די ווארט הוא באציהט זיך אויפן חזה ושוק וואס חזה ושוק איז יא א לשון זכר. פסוק כ"ט, ובגדי הקודש אשר לאהרן, די הייליגע קליידער, די אכט קליידער פונעם כהן גדול וואס באלאנגט יעצט צו אהרן, יהיו לבניו אחריו, וועלן זיין פאר זיינע קינדער נאך אים, דאס מיינט אז נאכדעם וואס ער וועט אוועקגיין פון דער וועלט, און איינער פון זיינע קינדער וועט זיין פאסיג איבערצונעמען, און שפעטער נאכדעם איינער פון זיינע אייניקלעך, וועט מען נעמען די קליידער און עס געבן פאר זיי, למשחה בהם, זיי צו גרויסן מיט דעם, ער כאפט אן א לשון זאלבן, ווייל געווענליך, א כהן גדול, א מלך פלעגט מען זאלבן, אבער די איבערטייטש איז אז זיי זאלן גרויס ווערן דורך דעם, למלא בם את ידם און צו ערפילן מיט דעם זייערע הענט זיי אריינצוברענגען אין די כהונה גדולה, דאס מיינט אז ווען מען וועט אויפנעמען א פרישן כהן גדול וועט מען נישט דארפן מאכן די אלע קרבנות וואס מען האט געמאכט דא ווען מען האט אריינגעברענגט אהרן ובניו, נאר עס וועט גענוג זיין אז מען זאל איבערגעבן די קליידער פון אהרן, ער וועט עס אנהאבן זיבן טעג ווי ס'שטייט ווייטער אין פסוק, מיט דעם וועט ער אריינקומען צו די כהונה גדולה. זאגט רש"י לבניו אחריו, למי שבא בגדולה אחריו, ס'מוז זיין איינער וואס קען ממלא מקומו זיין, איינער וואס איז אזוי ראוי ווי אהרן איבערצונעמען די כהונה גדולה, למשחה, להתגדל בהם, זיך צו גרויסן מיט זיי, גרויס צו ווערן דורך דעם, שיש משיחה שהיא לשון שררה, ס'איז דא א לשון משיחה וואס מיינט נישט ממש זאלבן נאר א לשון פון הערשאפט, כמו, לך נתתים למשחה, שטייט אין סוף פרשת קרח ווי מען געבט איבער די מתנות כהנה פאר אהרן און די פסוק זאגט דארטן אז עס איז פאר דיר פאר א גרויסקייט, שטייט אויך א פסוק אל תגעו במשיחי מיינט מיינע גרויסע מיינע הערן, ולמלא בם את ידם על ידי הבגדים הוא מתלבש בכהונה גדולה דורך די קליידער ווערט ער אנגעקליידעט מיט כהונה גדולה. פסוק ל', שבעת ימים, זיבן טעג נאכאנאנד, ילבשם הכהן תחתיו מבניו, זאל זיי די קליידער אנטון דער וואס דינט אנשטאטס דעם פריערדיגן כהן גדול פון צווישן זיינע זין, דער וואס איז פאסיג אים איבערצונעמען זאל אנטון די קליידער זיבן טעג, דער זון אשר יבוא אל אוהל מועד, וואס ער וועט אריינקומען אינעם אוהל מועד, וואס דאס מיינט דא אין דעם פאל לפני ולפנים, יום כיפור וואס נאר דער כהן גדול מעג אריינגיין אינעווייניג לשרת בקודש צו באדינען אין דעם גאר הייליגן פלאץ. זאגט רש"י, שבעת ימים רצופים, ווייל ס'שטייט נישט שבעה ימים נאר שבעת ימים וואס דאס מיינט אייביג א זיבענונג פון טעג, דאס מיינט זיבן טעג נאכאנאנד, אזוי ווי עס איז געוועזן דא ביי די שבעת ימי המילואים וואס מיינט זיבן טעג יומם ולילה אין א צי, ילבשם הכהן אשר יקום מבניו תחתיו, זאל זיי אנקליידן דער כהן וואס וועט אויפשטיין פון זיינע קינדער אנשטאטס דעם פריערדיגן כהן לכהונה גדולה, כשימנוהו להיות כהן גדול ווען מען וועט אים אויפנעמען. אז ער זאל זיין די כהן גדול זאל ער אנטון די קליידער, און די פסוק געבט א סימן אשר יבא אל אוהל מועד אותו כהן המוכן ליכנס לפני ולפנים ביום הכפורים, דער כהן וואס איז צוגעגרייט אריינצוגיין גאר אינעווייניג אין יום כיפור וזהו כהן גדול שאין עבודת יום הכפורים כשרה אלא בו, די גאנצע עבודה פון יום כיפור איז כשר נאר מיט כהן גדול, תחתיו מבניו, מלמד, שאם יש לו לכהן גדול בן ממלא את מקומו ימנוהו כהן גדול תחתיו, טאמער דער כהן גדול האט איבערגעלאזט א זון וואס איז אזוי פאסיג ווי אים און ער קען ערפילן זיין ארט, זאל מען אים אויפנעמען צו זיין דער כהן גדול. הכהן תחתיו מבניו, מכאן ראיה, פון דא איז א ראיה אז כל לשון כהן לשון פועל, עובד ממש, ס'מיינט איינער וואס דינט, לפיכך ניגון תביר נמשך לפניו, פאר דעם שטייט דא אונטער די ווארט הכהן א תביר, און מען זאגט דאס צוזאמען, הכהן תחתיו מבניו, דער וואס ער דינט אנשטאטס אים, פון זיינע קינדער. פסוק ל"א ואת איל המלאים תקח, דער ווידער פון די מלאים זאלסטו איר נעמען, ובשלת את בשרו במקום קדוש, דו זאלסט קאכן זיין פלייש אויף אן הייליגן פלאץ. איז דער אבן עזרא זאגט דא אויך אז ס'מיינט נישט אז משה רבינו דארף עס אפקאכן, ס'איז נאר בציווי אז ער זאל הייסן אז מ'זאל עס אפקאכן. דער רמב"ן זאגט אז ס'קען זיין אז ס'איז געווען א הוראת שעה אז אין דעם פאל האט עס דער כהן, וואס משה רבינו איז דאך דא געווען במקום כהן, אז ער האט עס געדארפט אליינס אפקאכן טאקע. זאגט רש י במקום קדש, בחצר אוהל מועד, מען האט עס געדארפט קאכן אינעם הויף פונעם אוהל מועד, שהשלמים הללו קדשי קדשים היו, די שלמים זענען געווען אנדערש ווי געווענליכע שלמים, וואס געווענליך א שלמים איז א קדשים קלים מען קען עס עסן אין די גאנצע שטאט, אבער דא איז עס געווען קדשי קדשים, ווי די רמבן זאגט, וויבאלד דאס איז געווען זבחי שלמי ציבור, די קרבנות זענען דאך געקומען פון די געלט פונעם ציבור, אהרן מיט זיינע קינדער ווערן טאקע אנגערופן די בעלים דערפון, אבער למעשה קומט עס פונעם ציבור, און זבחי שלמי ציבור האט א דין ווי קדשי קדשים, ממילא האט עס געמוזט געקאכט און געגעסן ווערן דווקא בחצר אוהל מועד. פסוק ל ב, ואכל אהרן ובניו את בשר האיל ואת הלחם אשר בסל, פתח אוהל מועד אהרן מיט זיינע קינדער זאלן אויפעסן די פלייש פון דעם ווידער, און אויך די איבעריגע ברויט וואס איז געבליבן אינעם קערבל, נאכדעם וואס מען האט אראפגענומען איינס פון יעדע מין און מקטיר געווען, זאלן זיי דאס עסן ביים טיר פון אוהל מועד, זאגט רשי פתח אוהל מועד מיינט נישט ממש ביים טיר, נאר כל החצר קרוי כן, די גאנצע הויף ווערט אנגערופן אז דאס איז פארנט פונעם עפענונג פונעם אוהל מועד. פסוק ל ג, ואכלו אותם, און זיי, אהרן מיט זיינע קינדער, זאלן עסן זיי, די פלייש מיט די ברויט פונעם איל המילואים, אשר כפר בהם, וואס איז פארצייט געווארן מיט זיי, מיט די איל המילואים און זיינע חלקים איז דאך פארצייט געווארן פאר אהרן מיט זיינע קינדער די זרות, די פרעמדקייט און די דערווייטערונג וואס זיי האבן געהאט פון די כהונה, למלא את ידם, און מיט דעם איז ערפילט געווארן זייערע הענט, לקדש אותם, זיי אריינצוברענגען צו די קדושה פון די כהונה. וזר לא יאכל כי קודש הם, א פרעמדער, איינער וואס איז נישט פון אהרן'ס קינדער זאל נישט עסן פון די זאכן, ווייל דאס איז קודש, וואס אין דעם פאל מיינט עס קדשי קדשים. זאגט רש י, ואכלו אותם, אהרן ובניו זאלן עסן די פלייש מיט די ברויטן לפי שהם בעליהם, ווייל זיי זענען די בעלים דערפון, אשר כפר בהם להם, ס'איז דורך דעם פארצייט געווארן צו זיי כל זרות ותיעוב, יעדע פרעמדקייט און יעדע דערווייטערונג. און די חזקוני זאגט אז אשר כיפר בהם מיינט אז מען האט צו מכפר געווען דעם חטא העגל, למלא את ידם באיל ולחם הללו דורך די ברויט און די ווידער האט מען זיי ערפילט די הענט לקדש אותם, שעל ידי המילואים הללו דורך די מילואים נתמלאו ידיהם זענען זייערע הענט געווארן אנגעפילט ונתקדשו לכהונה זיי זענען געהייליגט געווארן צו זיין די כהנים. כי קודש הם, קדשי קדשים. געווענליך קדשים איז נישט אסור פאר זרים צו עסן, אבער דא איז דאך עס געווען קדשי קדשים, ומכאן למדנו אזהרה לזר האוכל קודש קדשים. פון דעם פסוק לערנט מען ארויס א ווארענונג פאר א זר וואס עסט קדשי קדשים, שנתן המקרא טעם לדבר משום דקודש הם, ס'וואלט גענוג געווען ווען ס'שטייט אין פסוק וזר לא יאכל בו, פארוואס דארף ער געבן א טעם כי קודש הם, נאר ער וויל זאגן אז יעדע זאך וואס איז קודש, וואס דא מיינט עס קדשי קדשים, איז אסור פאר זרים. פסוק ל ד, ואם יותר אויב ס'וועט איבערבלייבן מבשר המילואים פון די פלייש פון די איל המילואים ומן הלחם אדער פון די ברויט עד הבוקר ביז אינדערפרי, ושרפת את הנותר באש, זאלסטו פארברענען די איבערגעבליבענע אין פייער, לא יאכל ס'טאר נישט געגעסן ווערן, כי קודש הוא, ווייל דאס איז הייליג, און פאר דעם דארף מען עס פארברענען, יעדע הייליגע זאך וואס בלייבט איבער שפעטער ווי די צייט, מוז מען פארברענען. פסוק ל' היי, ועשית און דו זאלסט מאכן לאהרן ולבניו צו אהרן און זיינע זין ככה אזוי, ככל אשר צוויתי אותכה, אזוי ווי אלעס איך האב דיר באפוילן, שבעת ימים תמלא ידם, זיבן טעג זאלסטו ערפילן זייערע הענט און זיי אריינברענגען אין די עבודה, אדער ווי די תרגום זאגט, זיבן טעג זאלסטו מאכן די קרבנות. זאגט רשי, ועשית לאהרן ולבניו ככה, שנה הכתוב וכפל לעכב, ס'איז שוין געשטאנען די גאנצע זאך אין די פריערדיגע. פסוקים, וואס מען דארף אלס טון, פארוואס דארף ער נאכאמאל איבערזאגן דו זאלסט טון פאר אהרן און זיינע קינדער אזוי, די פסוק האט דאס איבערגעזאגט, לעכב, שאם חיסר דבר אחד מכל האמור בענין, טאמער ער האט פארפעלט איין זאך פון אלעס וואס איז געשטאנען אין די פרשה, לא נתמלאו ידיהם להיות כהנים, זענען זייערע הענט נישט געווארן אנגעפילט צו זיין כהנים ועבודתם פסולה, און יעדע עבודה וואס זיי טוען איז א פסול'ע עבודה, ס'ווערט נישט געטון דורך א כהן. אותכה איז כמו אותך, שבעת ימים תמלא וגומר, בענין הזה, מיט דעם ענין אזוי ווי עס איז געשטאנען פריער בקרבנות הללו מיט די קרבנות בכל יום, נישט אז מען זאל נעמען די קרבנות און דאס איינטיילן אין זיבן חלקים און יעדן טאג מאכן א חלק, נאר יעדן טאג האט מען געדארפט איבערמאכן נאכאמאל דעם פר חטאת, מיט דעם איל לעולה מיט דעם איל לשלמים. פסוק ל ו ופר חטאת תעשה ליום א יעדן טאג פון די שבעת ימי המילואים זאלסטו מאכן א שטיר פאר א חטאת על הכפורים וועגן די פארצייאונגען לערנט רש י דאס טוט אראפנעמען פון די מזבח די פרעמדקייט און די דערווייטערונג ס'ברענגט עס אריין צו די עבודה דער אבן עזרא זאגט על הכפורים מיינט אויסער די צוויי ווידערן וואס זיי זענען געקומען מכפר צו זיין וחטאת, און דו זאלסט שפריצן די בלוט, ארויפשמירן די בלוט פונעם חטאת, על המזבח, בכפרך עליו ווען דו וועסט פארצייען אויף אים, ומשחת אותו זאלסט אים אויך זאלבן מיט די שמן המשחה לקדשו, אים צו הייליגן. זאגט רש י, דא א גירסא פר חטאת תעשה לכל יום, על הכפורים בשביל הכפורים. לכפר על המזבח צו פארצייען אויף די מזבח מכל זרות ותיעוב פון יעדע פרעמדקייט און דערווייטערונג, ולפי שנאמר שבעת ימים תמלא ידם רש י שטעלט זיך, פארוואס דארף שטיין עקסטערע אז מען דארף מאכן יעדן טאג דעם פר חטאת, שוין געשטאנען אין די פריערדיגע פסוק אז מען דארף מאכן די אלע זאכן במשך זיבן טעג, זאגט ער פון יענעם פסוק אין לי וואלט איך נישט געוואוסט, אלא דבר הבא בשבילם. זאכן וואס קומט וועגן אהרן און זיינע קינדער זיי צו מחנך זיין, כגון האילים, די צוויי ווידערן, והלחם און די ברויט, אבל הבא בשביל המזבח, א זאך וואס קומט נאר וועגן די מזבח, כגון פר, שהוא לחיטוי המזבח וואס דאס קומט רייניגן די מזבח. שטעלט זיך די משכיל לדוד, רש"י אנהייב פון די פרשה, פון דעם קאפיטל, האט געשריבן אז די פר חטאת איז געקומען מכפר זיין אויפן מעשה העגל, און פארוואס זאגט ער דא אז ס'איז געקומען גארנישט וועגן אהרן ובניו נאר וועגן די מזבח, זאגט ער ס'קען זיין אז די ערשטע טאג פון די מילואים האט די פר החטאת מכפר געווען אויף די מעשה העגל, און איינמאל זיי האבן שוין געהאט א כפרה אויף דעם קען מען שוין נישט ברענגען נאך חטאות אויף דעם זעלבן זאך ווייל דעמאלטס איז א חטאת שנתכפרו בעליה. אויב דער באלבאס פון דעם קרבן האט שוין געהאט א כפרה איז נישט שייך צו ברענגען נאכאמאל א חטאת, איז די איבריגע חטאות פון די אנדערע זעקס טעג איז געוועזן פאר די מזבח אריינצוברענגען די מזבח אין די קדושה, איז לא שמענו פון דעם פריערדיגן פסוק וואלט מען נאכנישט געוואוסט אז דאס דארף מען אויכעט מאכן אלע טעג, לכך הוצרך מיט מקרא זה פאר דעם האט אויסגעפעלט די פסוק אז דער חטאת זאל מען אויכעט מאכן א יעדן טאג. ומדרש תורת כהנים אומר, כפרת המזבח הוצרכה דו ווייסט פארוואס מען האט געדארפט ברענגען די חטאות וועגן דעם מזבח, ווייל שמא התנדב איש דבר גזל במלאכת המשכן והמזבח, מען האט מורא געהאט אפשר האט א מענטש געברענגט א געגזלטע חפץ און דאס מנדב געווען פאר די משכן אדער פאר די מזבח, ווי די מפרשים זאגן אז ס'איז געווען דעמאלטס אזא התעוררות צו ברענגען אז מענטשן האבן געברענגט אפילו זאכן וואס זיי האבן זיך נישט געקענט ערלויבן, און דאס איז א בחינה ווי גזל, מען האט געשפירט אז מען מוז זיך צושטעלן, מען האט געזען אז די שכנים יעדער איינער געבט אזוי פיל, האבן מענטשן געגעבן מער וויפיל זיי האבן געוואלט, און אין דעם איז דאך א חשש גזל, ממילא האט מען געדארפט האבן אויף דעם א כפרה. זאגט רש"י וחטאת ברענגט ער אראפ דעם לשון התרגום ותדכי דו זאלסט רייניגן, ס'איז א לשון מתנות דמים הנתונים באצבע קרוי חיטוי, ווען מען לייגט ארויף אויף די מזבח מיט די פינגער בלוט פון א קרבן דעמאלס טוט מען רייניגן, ומשחת אותו בשמן המשחה, וכל המשיחות כמין כ"ף יוונית, די אלע זאלבונגען זענען געווען אזוי ווי א גריכישער כ"ף וואס דאס זעט אויס אזוי ווי אונזערע נו"נס. פסוק ל"ז, שבעת ימים תכפר על המזבח, זיבן טעג זאלסטו פארצייען אויף דעם מזבח, וקדשת אותו און דו זאלסט אים הייליגן, והיה המזבח קודש קדשים, נאכדעם וועט דער מזבח זיין זייער הייליג, כל הנוגע במזבח יקדש, רש"י לערנט פשט, יעדע קרבן וואס וועט ארויפגיין אויפן מזבח, און בתנאי אז עס איז געווען ראוי פאר די מזבח, אפילו נאכדעם איז עס געווארן אויס ראוי, ווי רש"י שמועסט אויס באריכות, יקדש ווערט עס געהייליגט, און מען זאל עס נישט אראפנעמען, אם עלו לא ירד. די פשוט'ע פשט אין פסוק איז אבער כל הנוגע במזבח, יעדער איינער וואס וועט וועלן צורירן צו די מזבח, ער וועט וועלן טון די עבודה דערויף, יקדש, דארף ער זיך צוגרייטן און הייליגן פארדעם, ווי מען האט זיך געדארפט טאקע וואשן די הענט און די פיס פונעם כיור, וויבאלד דער מזבח איז געווען קודש קדשים דארף מען צוגיין מיט א הכנה דרבה, מען קען נישט צוגיין סתם אזוי, מען דארף זיך הייליגן און רייניגן פון פריער. זאגט רש"י, והיה המזבח קודש ומהי קדושתו, וואס איז די הייליגקייט פון די מזבח, אז כל הנוגע במזבח יקדש, אפילו קרבן פסול שעלה עליו, א פסול'ע קרבן וואס איז ארויף געגאנגען, קדשו המזבח להכשירו שלא ירד האט אים די מזבח געהייליגט אז מען זאל עס נישט אראפ נעמען. מתוך שנאמר כל הנוגע במזבח יקדש, שומע אני וואלט דאך אבער פארשטאנען פון דעם בין ראוי בין שאין ראוי, סיי א זאך וואס איז יא אמאל געווען ראוי סיי א זאך וואס איז בכלל נישט געווען ראוי, כגון דבר שלא היה פסולו בקודש, א זאך וואס איז נישט פסול געווארן נאכדעם וואס איז שוין געווען אין די עזרה נאר פארדעם איז עס שוין געווען פסול פאר א קרבן כגון הרובע, א בהמה וואס האט געוואוינט מיט א פרוי והנרבע, א נקבה בהמה וואס א מענטש האט מיט איר געוואוינט, ומוקצה מען האט עס אפגעשיידט פאר עבודה זרה ונעבד מען האט געדינט דערצו, והטריפה וכיוצא בהן נאך פארשידענע זאכן ווי צום ביישפיל כלאים אז ס'איז געבוירן געווארן פון כלאים אדער יוצא דופן פארשידענע זאכן וואס איז קיינמאל נישט געווען ראוי פאר א קרבן וואלט איך געקענט מיינען אז דאס איז אויכעט אם עלו לא ירד ווייל אויב ס'האט צוגערירט צו די מזבח בלייבט עס שוין דארט תלמוד לומר שטייט אין די קומענדיגע פסוק וזה אשר תעשה הסמוך אחריו וואס שטייט נאנט דערויף מה עולה ראויה פונקט ווי דער עולה וואס מען רעדט ווייטער פון א עולת תמיד, דאס איז א פאסיגע זאך, אף כל ראויה יעדע זאך, כדי ס'זאל קענען בלייבן אויפן מזבח אפילו נאכדעם וואס ס'באקומט א פסול, מוז עס זיין ראוי, דאס מיינט שנראה לו כבר, ס'איז אמאל געווען פאסיג פאר די מזבח ונפסל משבא לעזרה, די פסול איז אריינגעקומען נאכדעם וואס ס'איז שוין געווען אין די עזרה, כגון הלן, ס'האט איבערגענעכטיגט, למשל די בלוט האט איבערגענעכטיגט, מ'האט עס נישט געשפריצט דעם זעלבן טאג. והיוצא, אָדער ס'איז אַרויסגעגאַנגען אין דרויסן פון דער פּלאַץ וואו ס'מעג זיין, והטמא, אָדער ס'איז טמא געוואָרן, ושנשחט במחשבת חוץ לזמנו וחוץ למקומו, מ'האָט געהאַט אַ שלעכטע מחשבה, אַז מ'גייט עס עסן אָדער מקטיר זיין, אינדרויסן פון דער צייט אָדער אינדרויסן פון דער פּלאַץ, בשעת מ'האָט געשחט האָט מען געהאַט די שלעכטע מחשבה, וכיוצא בהן און ענדלעכע זאַכן, די זאכן וויבאלד ס'איז געווען פסולן בקודש, און בשעת מ'האט עס אריינגעברענגט אין די עזרה איז עס געווען א כשר'ע קרבן, ביי דעם איז געזאגט געווארן דער כל הנוגע במזבח יקדש, אז וויבאלד מ'האט עס ארויפגעלייגט אויפן מזבח, אפילו עס האט א פסול, קען עס שוין דארט בלייבן. פסוק ל ח, וזה אשר תעשה על המזבח, און דאס איז וואס דו זאלסט מאכן אויפן מזבח, ער רעדט דא צו משה רבינו ווייל אין די זיבן טעג פון די מילואים איז ער געווען דער וואס האט געטון די עבודה, אין די אנדערע צייטן אין די שפעטערדיגע דורות וועט עס געטון ווערן דורך די כהנים, אבער די ערשטע וואך האט עס געמוזט געטון ווערן דורך משה רבינו, און דאס איז א זאך וואס מען מאכט ממש יעדן טאג, אנדערע קרבנות זענען נישט קיין חוב צו ברענגען, איז די פסוק זאגט דא פונקט ווי ער האט געזאגט ביי די פרשה פון די מנורה און ביי די פרשה פון די שלחן פונקטליך וואס ס'גייט ווערן געטון דערויף, זאגט ער דא אויך וואס גייט געטון ווערן מיט די מזבח, טאג טעגליך, דו זאלסט מאכן אויף דעם די עולת תמיד, וואס דאס איז כבשים בני שנה שניים ליום תמיד, שעפסן אין די ערשטע יאר פון זייער לעבן, צוויי אויפן טאג, שטענדיג, ממש יעדן טאג, זאל נישט אויסלאזן קיין איין טאג פון ברענגען דעם קרבן. פסוק ל ט, את הכבש האחד תעשה בבוקר, איין שעפס זאלסטו מאכן אינדערפרי, ואת הכבש השני תעשה בין הערביים, און דעם צווייטן שעפס זאלסטו מאכן צווישן די אוונטן אין נאכמיטאג. פסוק מ, ועשרון, און א צענטל איפה סולת פון פיינעם מעל, בלול בשמן, כתית, רבע ההין, וואס דאס איז אויסגעמישט מיט אויל, ס'מעג זיין אפילו צושטויסענע אויל, וואס ס'מעג זיין צומאלן אויכעט, אבער צושטויסן איז אויכעט כשר ווי רשי שמועסט אויס, א פערטל הען, און אויסער דעם ונסך רביעית ההין יין, א גיסונג פון א פערטל הין וויין, לכבש האחד. פאר דעם ערשטן כבש וואס מען מאכט אינדערפרי, זאל מען ברענגען אויכעט א מנחת נסכים וואס באשטייט פון א עשירית האיפה מעהל אויסגעמישט מיט דריי לוג אויל, און עקסטער דעם צו ברענגען דריי לוג וויין צו גיסן אויפן מזבח. זאגט רש"י ועשרון סולת, עשירית האיפה, וואס דאס קומט אויס מ ג ביצים וחומש ביצה, דריי און פערציג מיט א פיפטל איי. בשמן כתית, לא לחובה נאמר כתית, נישט אז ס'מוז זיין דווקא צושטויסן און נישט צומאלן, אזוי ווי ס'איז געווען ביי די מנורה, אלא להכשיר, ער וויל פשוט זאגן אז ס'איז כשר צושטויסן אויל, לפי שנאמר אנהייב פון די פרשה איז געשטאנען כתית למאור, ומשמע וואלט איך געקענט פארשטיין פון דעם למאור ולא למנחות, אז ביי די מנחות מעג מען נישט נעמען קיין צושטויסן אויל, אפשר האט עס נישט די בעסטע טעם, נאר צום באלייכטן איז עס זייער שיין, אבער אפשר דארט וואו ס'דארף אריינגיין אין א קרבן, ס'דארף זיין ראוי לאכילה, איז אפשר זאל מען נישט מעגן נעמען קיין צושטויסענע, נאר דווקא צומאלענע, יכול לפסלו למנחות, תלמוד לומר כאן כתית, פאר דעם שטייט דא כתית אז ס'מעג אויכעט זיין פון צושטויסענע אויל. ולא נאמר כתית למאור, איי פארוואס שטייט דארט אויבן כתית למאור, וואס דאס איז משמע אז למנחות נישט, זאגט ער ניין, כתית למאור קומט זאגן אלא למעט מנחות שאין צריך כתית, ער וויל פשוט זאגן אז ביי המאור מוז זיין כתית און ביי מנחות מוז נישט זיין כתית, שאף הטחון בריחים כשר בהן, אפילו עס איז צומאלן אין א מילעכל, איז עס אויכעט כשר פאר די מנחות. רבע ההין, דאס איז שלושה לוגן, יעדע הין באשטייט פון צוועלף לוג.

רעדט ער דא פון איינע פון די צוויי, די אנדערע איז געוועזן פאר די ניסוך המים, די ניסוך היין וואס דאס איז געווען יעדן טאג ביי יעדע קרבן, איז לייגט ער אריין אין איינע פון די בעקענעס, והוא מקלח ויוצא דרך החוטם, ס'רינט ארויס דורך דעם עפענונג, ונופל על גג המזבח, און ס'פאלט אראפ אויף די דאך פון די מזבח, ומשם יורד לשיתין, במזבח בית עולמים. ביי דעם מזבח פון בית המקדש איז געווען שיתין אזעלכע לעכער אראפ פון דעם מזבח, וואס איז געגאנגען אדער ביז די ערד אדער ביזן תהום ממש, א מחלוקת אין די גמרא, ובמזבח הנחושת וואס איז נישט געווען קיין שיתין, יורד מן המזבח לארץ, איז עס גערינען אויף דעם מזבח און פון דארט איז עס אראפ גערינען אויף דער ערד. פסוק מ א, ואת הכבש השני תעשה בין הערבים, די צווייטע שעפס זאלסטו מאכן נאכמיטאג, כמנחת הבוקר וכנסכה תעשה לה, אזוי ווי דער מנחת נסכים פון די אינדערפרי קרבן תמיד, און אזוי ווי די גיסונג דערפון, זאלסטו איר אויכעט מאכן לריח ניחוח, דאס וועט זיין א געשמאקע גערוך און א נחת רוח פארן אייבערשטן, אשה להשם דאס איז א פייער קרבן פארן אייבערשטנ'ס וועגן, זאגט רש"י לריח ניחוח על המנחה נאמר. איך זאל נישט זאגן אז דאס באציט זיך אויף די נסכים, אויף די גיסונגען פון וויין, יענץ גייט דאך נישט אויפן פייער, מאכט עס נישט קיין ריח ניחוח, נאר ס'באציט זיך אויף די מנחה וואס עס שטייט פארדעם, שמנחת נסכים כולה כליל, אוודאי באציט זיך עס אויכעט אויפן כבש אליין, דאס איז דאך אויך געווען א עולה וואס איז כולה כליל, ער וויל נאר לאפוקי פון די גיסונג פון וויין וואס דאס גייט נישט ארויף לריח ניחוח. וסדר הקרבתם וויאזוי האט מען געמאכט דעם קרבן תמיד, האיברים בתחילה, קודם האט מען ארויפגעלייגט די איברים אויפן מזבח ואחר כך המנחה און נאכדעם האט מען געמאכט ארויפגעלייגט אויף די פייער אויכעט די מנחת נסכים שנאמר שטייט א פסוק עולה ומנחה קודם די עולה און נאכדעם די מנחה פסוק מ ב. עולת תמיד לדורותיכם, דאס איז א עולה שטענדיג פאר ענקערע דורות, פתח אוהל מועד, מען ברענגט עס ביים טיר פונעם אוהל מועד לפני ה' פארן אייבערשטן, אשר אועד לכם שמה, וואס איך וועל מיך באשטימען צו רעדן צו ענק דארטן, לדבר אליך שם, צו רעדן צו דיר משה רבינו אליינס דארטן, סיי ווען דער אייבערשטער האט זיך געוואלט טרעפן מיט די אידן, מען האט צוזאמגעזאמלט אלע אידן איז עס געווען פארן פתח אוהל מועד, און סיי ווען דער אייבערשטער האט געוואלט רעדן פריוואט מיט משה רבינו איז אויך געווען דארטן ביים אוהל מועד. זאגט רש"י תמיד מיום אל יום. אפילו עס איז נישט געווען ממש די גאנצע צייט קען עס אויכעט הייסן שטענדיג וויבאלד ס'איז געווען יעדן איינציגן טאג ולא יפסיק יום בינתיים ס'האקט נישט איבער קיין טאג אינדערמיט אשר אועד לכם כשאקבע מועד לדבר אליך שם אקבענו לבוא ווען איך וועל באשטימען א צייט צו רעדן צו דיר משה רבינו וועל איך עס באשטימען דארטן אהינצוקומען. ויש מרבותינו למדים מכאן, ס'איז דא פון אונזערע רעבעס וואס לערנען פון דא ארויס, שמעל מזבח הנחושת, היה הקדוש ברוך הוא מדבר עם משה משהוקם המשכן, איינמאל די משכן איז געווארן אויפגעשטעלט, איז דער קול געקומען צו משה רבינו פון אויף די קופערנע מזבח, אזוי ווי ס'איז משמע דא אין פסוק, אז די זעלבע פלאץ ווי מ'האט מקריב געווען דעם עולה, איז דארט אויף דעם איז געזאגט געווארן די לדבר אליך שם, איי ס'שטייט דאך אין אנדערע פסוקים מעל הכפורת, מוז מען זאגן אז די קול איז אראפגעקומען צום דעק פון די ארון און פון דארט איז עס ווייטער געגאנגען צו די מזבח און משה רבינו האט עס געהערט, ויש אומרים איז דא וואס זאגן ניין, די קול איז געקומען מעל הכפורת, כמו שנאמר ודיברתי אתך מעל הכפורת, ואשר אועד לכם האמור כאן, דאס וואס עס שטייט דא אשר אועד לכם שמה וואס דאס איז משמע אז די מקום הוועד איז ביי די מזבח זאגט ער ניין, אינו אמור על המזבח, ס'באציט זיך נישט אויף דעם פתח אוהל מועד וואס דאס מיינט דעם מזבח, אלא על אוהל מועד הנזכר במקרא, ס'גייט ארויף אויף די ווערטער אוהל מועד, דער משכן אליין, דארט איז דער פלאץ אשר אועד לכם שמה, משה רבינו איז אריינגעגאנגען אינעם משכן, און דעמאלטס האט ער געהערט ווי די קול קומט מעל הכפורת, אבער ס'האט גארנישט מיטן מזבח הנחושת. פסוק מ"ג, ונועדתי שמה לבני ישראל, איך וועל מיך באשטימען צו רעדן דארט צו די אידישע קינדער, ונקדש בכבודי. רש"י ברענגט צוויי פשטים, אדער מיינט עס אז די משכן וועט געהייליגט ווערן דורך מיין כבוד וואס וועט רוען דארט, אדער מיינט עס, איך וועל געהייליגט ווערן דורך דעם וואס מיינע באערטע, די חשוב'ע צדיקים נדב און אביהוא, וועלן אוועקגענומען ווערן פון די וועלט, אין דעם ערשטן טאג וואס מען האט מחנך געווען דעם משכן ביום ראש חודש ניסן, וואס דורך דעם וואס דער אייבערשטער באשטראפט צדיקים אויף קלייניקייטן, ווערט ער פארכטיג אויף אלעמען, אלע ציטערן צו טון אן עבירה. די מפרשים ברענגען נאך א פשט, ונקדש בכבודי, אז דאס מיינט אז ווען ס'וועט קומען דער ריכטיגער מינוט ביום שמיני למילואים וועט געוויזן ווערן פאר אלע אידן אז דער אייבערשטער קומט אראפ מיט א אש של מעלה וואס ער פארלענדט די קרבנות, דאס איז געוועזן דער ונקדש בכבודי אז. ווי ס'שטייט אין פסוק וירא כבוד השם אל כל העם, וויאזוי האט זיך באוויזן די כבוד פונעם אייבערשטן צום גאנצן פאלק, אז ותצא אש מלפני השם ותאכל, ס'האט אפגעגעסן די אלע קרבנות, אזוי ברענגט דא דער רשב ם. זאגט רש י, ונועדתי שמה, אתוועד עמהם בדיבור, איך וועל מיך באשטימען צו זיין מיט זיי מיט א דיבור, כ'וועל מיך אפשמועסן כביכול דארטן צו רעדן מיט זיי, כמלך הקובע מקום מועד לדבר עם עבדיו שם, אזוי ווי א קעניג וואס ער באשטימט א געוויסע פלאץ וואס דארטן טרעפט ער זיך און ער רעדט מיט זיינע קנעכט, ונקדש המשכן בכבודי, שתשרה שכינתי בו, מיין שכינה וועט רוען דערין, ומדרש אגדה, אל תקרי בכבודי אלא במכובדי, במכובדים שלי, מיט מיינע געערטע וועל איך געהייליגט ווערן, כאן רמז לו מיתת בני אהרן ביום הקמתו, דא האט ער מרמז געווען פאר משה רבינו אז די טאג וואס מען וועט אויפשטעלן די משכן דעם ערשטן מאל אויף א אופן וואס עס זאל בלייבן אויף א לאנגע צייט, ווייל די אלע זיבן ימי מילואים האט מען עס יעדן טאג צענומען, אבער ביום הקמתו מיינט ראש חודש ניסן ווען מען האט עס אויפגעשטעלט די ערשטע מאל אז ס'זאל זיך האלטן אויף א לענגערע צייט, יענעם טאג וועלן די צוויי עלטסטע קינדער פון אהרן נפטר ווערן, וזה שאמר משה, אין פרשת שמיני האט ער געזאגט צו אהרן, הוא אשר דיבר ה' לאמר בקרובי אקדש, דאס איז דאס וואס דער אייבערשטער האט שוין געזאגט, איך וועל געהייליגט ווערן מיט מיינע נאנטע, והיכן דיבר, ווי טרעפט מען אז דער אייבערשטער האט געזאגט אזא מין זאך? דאס וואס ס'שטייט דא אין פסוק ונקדש בכבודי, פסוק מ ד, וקידשתי את אוהל מועד ואת המזבח, דער אייבערשטער זאגט, נאכדעם וואס עטס וועטס טון דאס וואס עס ליגט אויף ענק צו טון, משה רבינו וועט אנטון פאר אהרן און פאר זיינע קינדער די קליידער און ער וועט זיי זאלבן און מאכן מיט זיי די אלע קרבנות וואס דאס טוט זיי הייליגן, און אויך וועט מען הייליגן דעם מזבח דורך די חטאת וואס טוט פארצייען אויף אים, דעמאלט וועט דער אייבערשטער אליינס קומען, און איך וועל הייליגען דעם אוהל מועד און דעם מזבח ואת אהרן ואת בניו אקדש לכהן לי, אויכעט אהרן מיט זיינע זין וועל איך הייליגען צו באדינען פאר מיר. פסוק מ ה, ושכנתי בתוך בני ישראל, איך וועל רוען צווישן די אידישע קינדער, דער אבן עזרא זאגט אז דאס גייט ארויף אויף די צייט וואס מען האט אויפגעשטעלט די דגלים, וואס דעמאלט האט די שכינה טאקע גערוהט אין צענטער פון אלע אידן, אלע זענען געווען ארום די אלע מחנות, והייתי להם לאלוקים. איך וועל זיין צו זיי פאר א באשעפער, זאגט דער ספרנו די פשט, איך וועל פירן זייערע זאכן אליינס, אן קיין שום פארמיטלער, זיי וועלן נישט דארפן ציטערן פון די אלע כוכבים און מזלות, זיי וועלן זיין איבער די אלע כוחות השמימיים, ושכנתי בתוך בני ישראל זאגט ער פשט, אז דער אייבערשטער וועט אננעמען זייער עבודה ברצון, און צוהערן זייערע תפילות. פסוק מ ו, וידעו און זיי וועלן וויסן, כי אני ה' אלוקיהם, אז איך בין זייער באשעפער, אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים, וואס איך האב זיי ארויסגעצויגן פון לאנד מצרים, לשכני בתוכם, מיט א תנאי, אז אויסער דעם וואס איך האב זיי ארויסגעצויגן, און געטון מיט זיי די געוואלדיגע טובה, אז איך האב זיי באפרייט מעבדות לחירות, האב איך זיי אויכעט צוגעזאגט אז איך וועל רוען צווישן זיי, איך וועל זיי צוגעבן נאך א גוטע געוואלדיגע זאך אז איך וועל רוען צווישן זיי, און ער ענדיגט צו נאכאמאל אני ה' אלוקיהם, זאגט דער אור החיים הקדוש, ס'איז שוין געשטאנען אנהייב פונעם פסוק אני ה' אלוקיהם, פארוואס זאגט ער עס נאכאמאל? זאגט ער אז דאס קומט זאגען אז אפילו אין די צייט וואס אידען האבען נישט זוכה געווען און זיי האבען נישט קיין משכן זיי האבען נישט קיין בית המקדש די שכינה געפינט זיך נישט צווישען זיי ס'איז נישט דא דער ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם זאלען זיי נאך אלץ וויסען אז הוא אלקינו ולא אנחנו אני ה' אלקיהם דער אייבערשטער איז זייער באשעפער אויף יעדען פאל אפילו ווען ס'איז נישט דא די בית המקדש. זאגט רשי לשכני בתוכם על מנת לשכון אני בתוכם, מיטן תנאי, מיטן חשבון אז איך זאל רוען צווישן זיי. קאפיטל ל', פסוק א', גייען מיר דא לערנען די פרשה פון די מזבח הפנימי, די מזבח הזהב, מזבח הקטורת, און די קשיא שטעלט זיך, ווי דער רמב"ן פרעגט דא, אז וויבאלד דאס איז געווען פון די כלים הפנימיים, פארוואס האט ער עס נישט געשטעלט אין פרשת תרומה, דארט ווי מען האט גערעדט פון די ארון, פון די שלחן, פון די מנורה, האט ער גלייך געדארפט רעדן פון די מזבח הפנימי וואס איז געווען ממש דארט נאך פאר ער האט אפילו אויסגעשמועסט די מזבח הנחושת וואס דאס איז געוועזן אינדרויסן אינעם חצר אוהל מועד. איז די חזקוני זאגט. אז וויבאלד די פסוק גייט דא זאגען לא תעלו עליו עולה ומנחה אז אויף די מזבח הפנימי טאר מען נישט ברענגען קיין שום קרבנות עולה קיין שום קרבנות מנחה האט מען געדארפט מקדים זיין קודם די פרשה פון די מזבח הנחושת צו זאגען ווי מען זאל יא ברענגען אלע קרבנות און נאכדעם רעדט מען פון די מזבח הקטורת וואס אויף דעם האט מען נישט געמעגט ברענגען קיין קרבנות די ספרנו שמועסט אויס אז די ציל, די צוועק פון דעם מזבח איז געווען אנדערש ווי אלע אנדערע כלים וואס ווערן אויסגערעכנט אין פרשת תרומה. יענע כלים איז געווען די מטרה צו מאכן רוען די שכינה צווישן אידישע קינדער, אראפברענגען דעם כבוד פונעם אייבערשטן אין בית המקדש אריין, אין די משכן אריין, מיט די מעשה הקרבנות. אבער די מזבח הקטורת איז זיין ציל געווען מכבד צו זיין דעם אייבערשטן, נאכדעם וואס דער אייבערשטער איז געקומען אננעמען ברצון די קרבנות פון זיין פאלק, האט מען אים אקעגן געקומען מיט די קטורת, מען האט געמאכט א גוטן ריח, אזוי ווי מען מאכט ביי די מלכים, ביי די קעניגן אין די פאלאצן, מען שמעקט אויס די שטיבער מיט פיינע קטורת, אזוי האט מען געמאכט, איז וויבאלד דאס האט געדינט גאר אן אנדערע צוועק, רעכנט מען עס אויס צום סוף באזונדערע. די משך חכמה זאגט. א ארון איז מעכב, אז ס'איז נישטא קיין ארון איז נישטא וואו צו לייגן די לוחות, אז ס'איז נישטא קיין מזבח העולה איז נישטא וואו צו מאכן די קרבנות, און אז ס'איז נישטא קיין קליידער פונעם כהן טאר ער נישט טון די עבודה, אז מ'האט נישט קיין מנורה קען מען נישט אנצינדן די לעכט, אן א שלחן איז נישטא וואו צו לייגן די לחם הפנים, די מזבח הקטורת איז די איינציגע זאך וואס אפילו ווען ס'פעלט קען מען נאך אלץ מאכן קטורת, די גמרא זאגט אין מסכת זבחים דף נ"ט, אויב די מזבח איז נישט דא, מאכט מען קטורת אויף דער ערד, אינעם היכל, אויף די פלאץ וואו די מזבח וואלט געדארפט ליגן. קומט אויס, אז אנדערש ווי די אנדערע כלים וואס זענען מעכב, דער מזבח איז נאר למצוה, אבער אז ס'פעלט, קען מען נאך אלץ מאכן קטורת, פאר דעם האט ער קודם אויסגערעכנט אלע זאכן וואס זענען מעכב, און צום סוף רעכנט ער אויס דעם מזבח וואס איז נישט מעכב. האבן מיר שוין פאריגע וואך אויכעט אויסגעשמועסט פונעם ש"ך על התורה, אז וויבאלד די קטורת איז געווען זייער א חשוב'ע עבודה, האט ער עס געלאזט אויף צום לעצט אחרון אחרון חביב. זאגט דער פסוק א' ועשית מזבח מקטר קטורת, דו זאלסט מאכן א מזבח צו דעמפן די קטורת, איז לכאורה שווער, פארוואס הייסט עס א מזבח? וואס האט עס מיט שעכטונגען? מען האט דאך נישט געמעגט אפילו מאכן אויף דעם קיין קרבנות. זאגט דער רד"ק, אז וויבאלד איין מאל א יאר יום כיפור האט מען געשפריצט בלוט פון די פר ושעיר של יום הכיפורים אויף דעם מזבח, פאר דעם האט עס באקומען דעם נאמען מזבח. און הגם ס'איז געווען נאך קרבנות וואס מ'האט געשפריצט די בלוט אויף די מזבח הפנימי, צום ביישפיל אויב דער נשיא האט געזינדיגט אדער דער כהן גדול, אדער ס'איז געווען העלם דבר של ציבור, דעמאלטס האט מען אויכעט געשפריצט בלוטן אויף די ווינקלען פון די מזבח הפנימי, אבער די זאכן זענען נישט געווען קיין חיוב, און ס'מוז נישט זיין אז ס'איז אויסגעקומען בכלל. די איינציגע מאל וואס ס'איז געווען א חיוב צו שפריצן בלוט אויף די מזבח הפנימי איז געווען די אחת בשנה וואס ס'שטייט די לעצטע פסוק פון די סדרה וואס מ'וועט באלד לערנען, און אויף דעם ארויף האט דאס געהאט א נאמען מזבח. אין זוהר הקדוש שטייט אז די מזבח הפנימי איז געווען דער פלאץ ווי מ'האט גע'שחט'ן די כוחות הטומאה פון די סטרא אחרא, פאר דעם הייסט דאס מזבח. עצי שטים תעשה אותו, דו זאלסט עס מאכן פון טענען האלץ, זאגט רשי מקטר קטורת, להעלות עליו קיטור עשן סמים, צו אויפברענגען אויף אים א דעמפינג פון רויעך פון געווירצן. זאגט דער בכור שור אז ס'איז מלכותא דשמיא כעין מלכותא דארעא, פונקט אזוי ווי ביי א מלך בשר ודם, איז דא א קאך ווי מען קאכט אלע זיינע זאכן, אקעגן דעם איז געווען די מזבח החיצון, און די קאך איז טאקע נישט צו נאנט צום קייזער, פאר דעם איז עס געווען אין די חצר אוהל מועד, ס'זאל נישט זיין צו נאנט די קדשי קדשים, דאס איז געוועזן אקעגן דעם פריוואטן צימער פון דעם קעניג וואס דארט רוהט ממש די שכינה, און נעבן דעם איז געווען דער שולחן מיט די מנורה, און די מזבח הקטורת וואס דאס האט געמאכט דעם גוטן ריח, וואס די זאכן האלט מען געווענליך נאנט צום קעניג, צום מלך בשר ודם. פסוק ב', אמה אורכו, איין אמה זיין לענג, ואמה רוחבו און איין אמה זיין ברייט, רבוע יהיה, פיר קאנטיג זאל עס זיין, ואמתים קומתו, צוויי איילן זיין הייעך, ממנו קרנותיו, פון דעם זעלבן שטיק האלץ זאלן זיין זיינע קרונות, די הויכע ווינקלען ביים עק. פסוק ג', וצפית אותו זהב טהור, דו זאלסט אים איבערדעקן מיט ריין גאלד, את גגו סיי זיין דאך, ואת קירותיו און זיינע ווענט סביב ארום, ואת קרנותיו און זיינע קרונות, זיינע ווינקלען אויבן, ועשית לו, דו זאלסט אים מאכן זר זהב א גאלדענעם קרוין סביב ארום און ארום. זאגט רשי אז גגו זה היה לו גג, נאר די מזבח האט געהאט א דאך, אבל מזבח העולה לא היה לו גג, ס'האט בכלל נישט געהאט קיין דאך, נישט פון האלץ, נישט פון קופער, אלא ממלאים חללו אדמה בכל חנייתם, ס'איז געווען א הוילע זאך און יעדע מאל מ'האט גערוהט האט מען אנגעפילט די הוילקייט מיט ערד און אויף דעם האט מען געמאכט די פייערן. זר זהב סימן הוא לכתר כהונה, דאס איז א סימן אויף די קרוין פון כהונה, און האט געמאכט דעם סימן פונקט ביי די מזבח הקטורת, זאגט די משכיל לדוד ווייל די קטורת איז געווען זייער א חשובע עבודה, יעדער האט זיך געריסן דערויף, ס'פלעגט זיין א סגולה אויף רייכקייט, מ'פלעגט אלץ זאגן חדשים לקטורת בואו והפיסו, ווער ס'האט נאכנישט זוכה געווען דערין, דער זאל זיך שטעלן אין גורל, יעדער איינער האט געוואלט דאס באקומען, אויף די עבודה איז געזאגט געווארן אין פסוק ברך השם חילו איז וויבאלד דאס איז געווען איינע פון די חשובסטע עבודות פון די כהנים איז די זר זהב פון די מזבח א סימן אויף די כתר כהונה פסוק ד' שתי טבעות זהב און צוויי גאלדענע רינגען תעשה לו זאלסטו איהם מאכן מתחת לזרו אונטער זיין קרוינדל על שתי צלעותיו אויף זיינע צוויי ווינקלען תעשה זאלסטו דאס מאכן על שני צידיו אויף זיינע ביידע זייטן אלעס אינאיינעם איז געווען פיר רינגען אויף ביידע זייטן ביי ביידע עקן, והיה, יעדע רינג זאל זיין, די רינגען זאלן זיין לבתים צו שטיבלעך האלטערס לבדים פאר די שטאנגען, לשאת אותו בהמה, אים דעם מזבח צו טראגן מיט זיי. זאגט רש"י צלעותיו, געווענליך צלעות מיינט א זייט, אבער כאן הוא לשון זויות כתרגומו, דא מיינט עס א ווינקל אזוי ווי דער תרגום זאגט, לפי שנאמר על שני צידיו ווייל ס'שטייט עקסטער אין פסוק אויף זיינע צוויי זייטן. אלעס אינאיינעם איז די פשט אין פסוק על שתי זויותיו שבשני צידיו, אויף זיינע צוויי ווינקלען פון זיינע ביידע זייטן. שטעלט זיך די דעת זקנים, אויב ס'איז געווען פיר רינגען מיט צוויי שטאנגען, קומט דאך אויס אז פיר כהנים האבן דאס געטראגן, איז ווי איז געווען פלאץ? ס'איז דאך געוועזן. איין אמה אויף איין אמה די לענג און די ברייט פון די מזבח, ביי די ארון שטייט אז מען האט געמוזט לייגן די שטאנגען אויף די ברייט כדי עס זאל זיין פלאץ פאר צוויי כהנים צו שטיין ביי די לענג און טראגן, אבער אויף די ברייט וואלטן זיי נישט געהאט קיין פלאץ ווייל עס איז נאר געווען אנדערהאלבן אמה, און דאס וואס איז נאר איין אמה, ווי וואלט געווען פלאץ פאר צוויי כהנים, זאגט ער טאקע אז עס איז נאר געווען איין כהן וואס האט געטראגן פון יעדע זייט, דער כהן איז אריינגעגאנגען, און געלייגט ביידע שטאנגען אויף זיינע ביידע אקסלען, איינע פון די זייט און איינע פון די אנדערע זייט, און אזוי האט מען עס געטראגן. דער חזקוני זאגט אז ס'איז יא געווען פיר כהנים, זיי זענען געשטאנען איינער פארנט פונעם אנדערן, זיי האבן נישט געמוזט שטיין אין די זעלבע ברייטקייט, זאגט רש"י והיה מעשה הטבעות האלה, ווייל והיה איז דאך א לשון יחיד, אז מען רעדט פון די טבעות וואלט געדארפט שטיין א לשון רבים, זאגט ער כאילו ס'פעלט דא א ווארט אין פסוק, די מעשה פון די טבעות זאל זיין לבתים לבדים, בית תהיה הטבעת לבד, יעדע רינג זאל זיין א שטיבעלע פאר דעם שטאנג. פסוק ה', ועשית את הבדים עצי שיטים, זאלסט מאכן די שטאנגען אויכעט פון טענענהאלץ, וצפית אותם זהב, זאלסט זיי איבערדעקן מיט גאלד. פסוק ו', ונתתה אותו, דו זאלסט אראפשטעלן דעם מזבח לפני הפרוכת, אינדרויסן, פארנט פונעם פרוכת, די פארהאנג וואס האט איבערגעטיילט צווישן קודש און קודש הקדשים, אשר על ארון העדות, וואס דער פרוכת האט געמאכט א מחיצה, פארנט פון דעם ארון וואס אין דעם איז געליגן די לוחות וואס זענען עדות אז דער אייבערשטער האט געגעבן די תורה פאר אידן, לפני הכפורת, זאלסט אויסרעכענען אז ס'זאל זיין אין צענטער פונעם שטוב, קעגן איבער, פארנט פון דעם כפורת אשר על העדות וואס עס דעקט איבער אויף די לוחות העדות אשר אועד לך שמה וואס איך באשטים מיך צו רעדן צו דיר דארטן. זאגט רש"י לפני הפרוכת שמא תאמר טאמער וועסטו זאגן משוך אביסל אוועקגערוקט מכנגד הארון פון אקעגן איבער דעם ארון לצפון או לדרום ווייל די פרוכת איז דאך געלאפן אויף די גאנצע ברייט פונעם אוהל מועד תלמוד לומר לפני הכפורת ס'מוז זיין מכוון כנגד הארון מבחוץ אויסגערעכנט פונקט אקעגן איבער דעם ארון אויף די אנדערע זייט פונעם פרוכת. פסוק זיין, והקטיר עליו אהרן קטורת סמים, אהרן זאל דעמפן אויף דעם מזבח די קטורת פון די געווירצן, בבוקר בבוקר בהיטיבו את הנרות יקטירנה, א יעדן אינדערפרי, דעמאלטס ווען ער פיצט אויס די לעמפעלעך פון די מנורה, זאל ער מאכן די קטורת. זאגט דער רמב"ן, ס'שטייט טאקע דא אהרן, אבער נישט נאר דער כהן גדול האט געמעגט מאכן קטורת, פונקט ווי שטייט אין די קומענדיגע פסוק, ובהעלת אהרן את הנרות בין הערבים, און נישט נאר אהרן האט אנגעצינדן די מנורה, שטייט קלאר א פסוק אהרן ובניו זאלן אנצינדן די מנורה, די זעלבע זאך דא ביי די קטורת שטייט טאקע אהרן, אבער ס'מיינט זיינע קינדער אויכעט, איי פארוואס שטייט טאקע סיי אין פסוק זיין און סיי אין פסוק חית אהרן? זאגט ער אדער ווייל אין פסוק יוד וועט מען רעדן פון די עבודה פון יום כיפור וואס דאס איז כשר נאר מיט אהרן און וויבאלד דארט שטייט וכיפר אהרן זאגט ער שוין דא אויכעט אהרן, אדער ווייל די ערשטע מאל וואס מ'האט מחנך געווען די מזבח הקטורת און די מנורה האט געמוזט די עבודה געטון ווערן דורך אהרן, און ספורנו אין פרשת אמור זאגט ער אז די גאנצע צייט וואס די אידן זענען געווען אין מדבר האט די משכן געהאט א דין אזוי ווי אין די שפעטערדיגע דורות ביום הכיפורים וואס די גאנצע עבודה איז געווען כשר נאר מיטן כהן גדול, פאר דעם האט טאקע געדארפט זיין דווקא אהרן דער וואס ער מאכט די קטורת און דער וואס ער צינדט אן די לעכט, עיין שם. זאגט רש"י בהיטיבו איז א לשון ניקוי הבזיכין של המנורה, מען רייניגט אויס די לעמפעלעך פון די מנורה מדשן הפתילות פון די אש פון די קנויטן שנשרפו בלילה וואס האבן זיך פארברענט ביינאכט, והיה מטיבן בכל בוקר ובוקר א יעדן אינדערפרי האט מען דאס אויסגעפוצט, הנרות אין דעם פסוק מיינט לוצי"ש בלעז. וואס דאס זענען די לעמפעלעך נישט די לעכט, וכן כל נרות האמורות במנורה מיינט די לעמפעלעך, חוץ ממקום שנאמר שם העלאה, אזוי ווי צום ביישפיל אין פסוק ח' וואס דארט שטייט פון אויפברענגען שהוא לשון הדלקה, דעמאלטס מיינט עס די לעכט אליין. פסוק ח', ובהעלות אהרן את הנרות בין הערבים, אויכעט ווען אהרן צינדט אן די לעכט אין די נאכמיטאג, יקטירנה זאל ער אויכעט.

יקטירנה בכל יום, פרס מקטיר שחרית ופרס מקטיר בין הערבים, יעדן טאג האט מען געברענגט קטורת אין די וואג פון א מנה, וואס דאס איז הונדערט דינר, א האלב דערפון האט מען מקטיר געווען אינדערפרי און א האלב דערפון נאכמיטאג. פסוק ט', לא תעלו עליו, איר זאלט נישט אויפברענגען אויף דעם מזבח הקטורת קיין קטורת זרה, א פרעמדע קטורת, ווי רש"י שמועסט אויס, יעדע זאך אויסער די קטורת פון אינדערפרי און פון נאכמיטאג הייסט א פרעמדע קטורת, מען קען נישט ברענגען סתם אזוי א קטורת, און זיכער נישט א יחיד זאל עס ברענגען, אין תרגום אונקלוס שטייט, זאלסט נישט ברענגען א קטורת פון פרעמדע געווירצן. דער רמב"ן שמועסט עס אויס אז ס'מיינט מ'זאל נישט נעמען פון אנדערע געווירצן, אדער צולייגן מער געווירצן ווי דאס וואס די תורה האט באשטימט פאר די קטורת הסמים. אין תרגום יונתן שטייט מ'זאל נישט נעמען קיין קטורת וואס א גוי איז מנדב. ועולה ומנחה, זאלסט נישט אויפברענגען קיין שום קרבן עולה, און קיין שום מנחה, ונסך לא תסכו עליו, איר זאלט גארנישט גיסן אויף דעם מזבח. זאגט רש"י לא תעלו עליו על מזבח זה, קטורת זרה שום קטורת של נדבה, כולן זרות לו חוץ מזו, אלעס איז פרעמד פאר דעם מזבח אויסער די קטורת פונעם חיוב וואס מען ברענגט א יעדן טאג אינדערפרי און נאכמיטאג, ועולה ומנחה ולא עולה ומנחה, עולה של בהמה ועוף, ומנחה היא של לחם, קיין שום זאך טאר מען נישט ברענגען אויף דעם מזבח הפנימי. פסוק י' וכפר אהרן על קרנותיו אחת בשנה אהרן זאל פארצייען און לייגן בלוט אויף זיינע ווינקלען איין מאל אינעם יאר מדם חטאת הכיפורים פון די בלוט פון די חטאת פון די פארצייאונגען וואס דאס איז די בלוט פון די פר און פון די שעיר וואס מען האט עס צוזאמגעמישט אינאיינעם און ארויפגעלייגט סיי אויף די פיר ווינקלען און סיי אויפן דאך פון די מזבח, וואס אויף דעם זאגט דער פסוק ווייטער אחת בשנה יכפר עליו, איין מאל א יאר זאל ער פארצייען אויף אים, אויף דעם דאך פון דעם מזבח לדורותיכם צו ענקערע דורות, קודש קדשים הוא לה' דער מזבח הפנימי איז זייער הייליג פארן אייבערשטנ'ס וועגן. זאגט שוין דער אבן עזרא אז ער רעדט טאקע נאר פון די קרבנות פון יום כיפור וואס דאס איז געווען א חיוב, און ס'איז געווען א יעדע יאר, איז הגם מ'האט טאקע געלייגט אויכעט די בלוט פון א פר העלם דבר של ציבור, א פר כהן המשיח, אדער די שעיר נשיא, די זאכן אבער זענען געווען לפרקים מועטים, ס'איז נישט געווען קיין שטענדיגע זאך און ס'איז בכלל נישט געווען קיין חיוב נאר ווען ער האט זיך פארזינדיגט נאר ווען ס'איז פארגעקומען אזא זאך, און די מפרשים לייגן צו אז. אויף די דאך פון די מזבח, וואס די פסוק האט געזאגט אחת בשנה יכפר עליו, דאס איז טאקע נאר געווען יום כיפור, ווייל ביי די אנדערע, די פר העלם דבר וכדומה, האט מען געלייגט נאר אויף די ווינקלען, און נישט על טהרו של מזבח, נישט אויפן דאך. זאגט רש"י וכפר אהרן מיינט די מתן דמים ווען מען לייגט די בלוט, געשעהט די כפרה, אחת בשנה ביום הכיפורים, הוא שנאמר באחרי מות, שטייט אין פרשת אחרי, ויצא אל המזבח אשר לפני ה' וכיפר עליו. חטאת הכפורים, הם פר ושעיר של יום הכפורים המכפרים על טומאת מקדש וקדשיו, קודש קדשים, המזבח מקודש לדברים הללו בלבד ולא לעבודה אחרת, דער מזבח הפנימי איז געהייליגט געווארן נאר אויף די זאכן וואס דאס מיינט די קטורת פון אינדערפרי און נאכמיטאג, און אויכעט פאר די כפרה פון אחת בשנה, אבער נישט פאר קיין שום אנדערע עבודה.